א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער אַכט און פֿופֿציק מיט רבי חיים עקשטיין. שלום עליכם חיים!
עליכם השלום רבי פנחס, וואס מאכסטו?
ברוך השם, איך בין ברוך השם אין ארדענונג, ס'איז גוט, זאכן זענען פיין, כ'מיין אז דו אויך, ניין? געלויבט דער הייליגער באשעפער, דער אויבערשטער זאל העלפן ווייטער. ס'איז אבער דא א איד וואס איז נישט, ער פילט ער כל פנים אז נישט אלעס איז אינגאנצן גוט, און ער האט פאר דיר א שאלה.
נו לאמיר הערן די שאלה. שאלה איז אזוי. שרעקליך, א איד איז נישט גוט, לאמיר הערן.
יא. סאו דער איד איז אריין אין ביזנעס, ער האט ער געווען א ארבעטער ערגעץ, און ער האט אליין געעפענט א פשוט א אולד פעשען ריטעיל שאפ, יא א סטאר. עה, לאמיר זען א רגע, יענער שרייבט דיטעילס באט ער האט נישט קלאר געזאגט, איך גלייב אז אז ער וויל נישט מ'זאל מפרט זיין, סאו לאמיר עס מאכן מורא'דיג תמצית'דיג, סאו ער האט א סטאר, און ס'האט זיך שוין, ס'שטייט שוין א שטיק צייט, ער האט געברעיקט איוון, ער מאכט שוין געלט דערפון, אבער נישט קיין סאך, ער שרייבט א נומבער, אבער לאמיר זאגן א פערטל מיליאן דאלער א יאר, יא? ער מאכט א פערטל מיליאן דאלער א יאר, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת חיים, איך פארשטיי נישט פון די שאלה צו ס'איז גראס אדער נעט, כאילו דאס איז די סך הכל וואס ער פארדינט אדער דאס איז וואס בלייבט איבער ריווח נאך די הוצאות, בכל אופן ער זאגט אליין אז ס'איז נישט גענוג, ער דעקט זיך ממש דאס לעבן קומט אויס, אבער ווען ער וועט אנקומען צו די נעקסטע שלב חתונה מאכן קינדער אדער אפילו פריער אויב מאכט זיך א מינדעסטע שאקל יא פילט ער אז ער וועט שטיין ביים שוועל פון באנקראט, סאו זיין שאלה איז וואס ער קען טון צו מאכן מער, ווייל ער איז נישט די איינציגסטער אין די ביזנעס און ער ווייסט אז אנדערע מאכן יא מער, זענען מער מצליח און מאכן דריי אדער פיר מאל אזוי סאך ווי ער. וואו הייבט ער אן קוקן? אויף וואס זאל ער פאוקעסן?
אקעי געוואלדיג פיין. סאו ס'איז דא זייער אסאך חלקים אין די שאלה, ס'איז זייער א קאמפליקעיטעד שאלה, כ'מיין ס'איז געבויעט זאכן איינס אויפן צווייטן, באט לאמיר עס צונעמען אביסל. איך וואלט אנגעהויבן דא, די רוב מענטשן ווען זיי פאנגען אן עניטינג אין ביזנעס, וואס איז די סיבה פארוואס זיי פאנגען אן אין ביזנעס? ווייל דשאסט די ביזנעס וואס זיי ווילן סערוון, אדער ווייל זיי ווילן די ביזנעס זאל זיי סערוון?
וואס מיינט?
סאו איך גיי אריין אין ביזנעס, גיי איך אריין אין ביזנעס ווייל איך האב א לעבן, איך האב א משפחה מיט קינדער, ברוך השם, איך דארף חתונה מאכן די קינדער, איך דארף צאלן מיין שכר לימוד, מיין מארגעדזש, מיין רענט, וואטעווער ס'איז, מיין גראסערי ביל, און כ'האב געטראפן א ביזנעס וואס איך פיל אז די ביזנעס איז א זאך וואס איך קען טון א סערוויס פאר הואעווער איז גאנא טעיק די סערוויסעס פון מיין ביזנעס, און אין ריטערן גייט אריינקומען געלט פון די ביזנעס וואס דאס גייט מיך געבן געלט צו קאווערן מיינע עקספענסעס.
אקעי. סאו אין אנדערע ווערטער די די עיקר זאך דא איז די מענטש. לאמיר אים רופן די אנטרעפרענאר, די ביזנעס אונער, דו עפענסט די ביזנעס, און די ביזנעס איז דא צו סערוויסן די מענטש. די פראבלעם איז זייער אסאך מאל ווען א מענטש דערזעהט זיך נאך אפאר יאר וואס ער איז אין ביזנעס, וואס ער האט געעפנט די ביזנעס כדי צו סערוויסן זיין לעבן מיט עס, פלוצלינג זעהט ער אז ער סערוויסט די ביזנעס.
סאו לאמיר נעמען א משל פון א פיצא סטאר. מען נעמט א פיצא סטאר, א פיצא סטאר די אונער פון די פיצא סטאר ער האט זייער ליב צו מאכן פיצא ער פילט אז wow דאס איז ממש איך שפיר א חיות צו מאכן פיצא און ער מאכט פיצא און די עולם לויבט זיין פיצא און ער זאגט יו נאו וואט פארוואס זאל איך גיין צו איינעם'ס פיצא סטאר עפענען און מאכן פיצא פאר יענעם לאמיך עפענען מיין אייגענע פיצא סטאר קען איך מאכן מער געלט זיין מיין אייגענע באס גערעכט אקעי און ער נעמט זיך צו מאכן פיצא און דער עולם פאנגט אן צו קומען און ס'ווערט איבערן קאפ ער האט שוין נישט קיין כח אליין צו גיין וואס טוט ער? הייערט ער סטעף, ער פאנגט אן צו הייערן ארבעטער, ער הייערט איינעם צו צו אפווישן די טישן, ער הייערט איינעם צו צו עפענען די סטאר, אנצינדן די אויוון, זענען פון צופרי ביז ביינאכט. איך וויל דער דזשאב ווייסט נאכדעם וואס מען מאכט די טייג און מען ווארפט עס אין די לופט און מען פאנטשט עס אזוי אינמיטן זאל ווערן א גרויסע רינדעכיגע טייג, די דזשאב ווילסטו האבן?
יא אבסעלוטלי, און וואס מען איז צאלט פאר דעם. ס'סאונדט ווי פאון. איך האלט זאלסט עס טון אויף א וואלונטיר בעיסיס. די פיצא סטאר וואלט דיך גערן גענומען, קום אריין איינמאל א וואך, שיס עס ארויף אין די לופט, כאפ עס צוריק, שוין. בקיצור, אבער די פראבלעם איז אז דער מענטש האט אנגעהויבן זיין ביזנעס ווייל ער האט געוואלט מאכן געלט פון מאכן פיצא, פלוצלינג דערזעהט ער זיך אז ער מאכט נישט קיין אזוי סך פיצא נאר ער דארף ראנען א ביזנעס, ער דארף זיין ביזי צווישן פייטס מיט די ארבעטער, און ער דארף זיין ביזי צו באצאלן לעקטריק בילס. סאו ער האט א פעשען צו מאכן פיצא און ער האט געוואלט פון דעם מאכן געלט און למעשה טרעפט ער זיך זיין ביזי נישט מיט מאכן פיצא נאר מיט ראנען א ביזנעס וואס מאכט פיצא.
עקזעקטלי, און פון די אנדערע זייט איינער וואס האט ליב צו ראנען א ביזנעס וואס איז זייער זייער אינטו די איידיע פון ראנען א ביזנעס, ער קען ראנען א פיצא סטאר ביזנעס און מאכן אסאך געלט פון עס. און ער זאל ניטאמאל האבן קיין איידיע, קיין השגה, וויאזוי די פירסט טינג וויאזוי מ'מאכט א פיצא, פארגעסט פון שיסן די טייג אין די לופט פאר שור נישט, אבער גארנישט, ער האט נישט קיין אהנונג אבאוט פיצא פון פון לינקס צו רעכטס, נישט קיין אהנונג גארנישט. אהא, אקעי. סאו, די מענטש וואס איז על פי רוב וואס זיין גאנצע פעשן איז פיצא,

און ער האט נישט קיין אהנונג פארוואס בין איך דא אריין, און נאך דערצו ווען ער דערזעהט זיך אז ער איז אין א סיטועישאן פון ביזי פון צופרי ביז ביינאכט מן הבוקר עד יציאת הנשמה, און און ער האט נישט קיין מינוט צייט צו גארנישט, און ער מאכט זיין פערטל מיליאן דאלער א יאר אזוי ווי דו האסט געפרעגט פון דעם שואל וואס ער מאכט א פערטל מיליאן דאלער א יאר, דער מענטש פילט אז ווי גיי איך ווייטער פון דא? כ'רעד שוין נישט פון דעם אז גיין ווייטער ווערט אים שווארץ פאר די אויגן, מיינט נאך ווייניגער צייט פאר מיך אליין, נאך ווייניגער צייט מיט מיין ווייב און קינדער, נאך ווייניגער צייט פאר מיינע שיעורים.
סאו וואס איז זיין אישו? אז ער מאכט צו ווייניג געלט אדער אז ער טרעפט זיך טון נישט דאס וואס ער האט געמיינט, נישט דאס וואס ער האט געוואלט? ביידע. אה. סאו די אישו איז אז אין זיין קאפ, ער קומט פון א פלאץ פון מאכן מער געלט איקוועלס ארבעטן שווערער. אקעי. און דאס איז נישטא א אפשן אפילו פאר דעם ווייל איך מיין ס'איז נאר דא פיר און צוואנציג שעה א טאג, איך האב שוין אלעס יעדע סעקונדע פון מיין טאג אוועק געגעבן פאר פאר צו גראוען און גראוען און גראוען און גראוען, און איך בין אנגעקומען צו א פלאץ וואס ווערט אנגערופן אין די ביזנעס וועלט די סילינג אוו קאמפלעקסיטי, די סילינג, סילינג מיינט די דאך, אוו קאמפלעקסיטי פון קאמפליקעיטעד זאכן, סאו איך בין אנגעקומען צו א געוויסע דאך כ'בין אריינגעבאמפט מיין קאפ אין דאך, איך בין אנגעקומען צו די טאפ פון די דאך, און כ'קען נישט גיין ווייטער ווייל ס'איז דא א דאך, ווייל וויפיל צייט קען איך נאך צולייגן, צייט קען איך נישט צולייגן, און ארבעטן שווערער אזוי ווי וואס נאך זאל איך טון, כ'מיין מיין קאפ פילט שוין ווי כ'קראך אוועק יעצט. און איך בין ביזי מיט ביזנעס פאליטיקס, איך ענדזשוי עס ניטאמאל, וואס טו איך ווייטער? סאו דאס איז די פיצא סטאר? לאמיר צוריקגיין צו דעם שואל, אזוי ווי האסט נישט געזאגט פונקטליך וואס יענער טוט, אבער אויך אין די ריטעיל ביזנעס. לאמיר געבן א משל, נו, ער פארקויפט, אקעי ער האט א רעסטוראנט, ער פארקויפט עסן מיט די סערוויס. פיין, ער האט א רעסטוראנט. א פליישיגע. און ביי די וועי, די פוד ביזנעס איז איינס פון די זאכן וואס אויב ס'איז נישט גוט געמענעדזשט, איז עס טאקע זייער א גוטע משל, ווייל דארטן איז ווענעווער ס'איז דא מענטשן וואס מאכן אפ אז זיי דארפן יעצט א גוטע רעסטעראנט, דארף דיין רעסטעראנט זיין אוועילעבל דאס צו געבן. סאו ס'איז זייער א גוטע משל. סאו. ער האט געעפנט א רעסטעראנט ווייל ער האט זייער ליב צו קאכן, ער האט זייער ליב צו געבן סערוויס פאר מענטשן און קאכן, און ער איז מורא'דיג עקסייטעד ווען ער שטייט ביים טאפ און ער מישט דעם טאפ און ער און עס קומט ארויס פיינע גוטע מאכלים וואס מ'קען הנאה האבן להחיות בהם נפש כל חי. אבער פלוצלינג דערזעהט ער זיך? אז ער איז ביזי פון צופרי ביז ביינאכט, ער האט זיין משפחה קען ער נישט, ער קען נישט פארהערן זיינע קינדער מוצאי שבת, ער קען נישט ער קען נישט האבן די וויקעישאן מיט זיין ווייב צוויי וואכן א יאר, און כ'רעד שוין לאמיר זאגן אז דאס איז נאכנישט גענוג, ער מאכט פרנסה ברוך השם, ער קאווערט זיינע עקספענסעס, נעט, נאך אלעם וואקט ער אוועק מיט צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער א יאר, און ער איז בעיסיקלי א אינגערמאן, איך מיין א יעדער ווייסט דאס, היינט צוטאגס אונטער צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער א יאר אינקאם מיט א משפחה פון קינדער איז ממש ממש ממש דזשאסט זייער זייער שווער, און דאס איז נאך פאר חתונה מאכן קינדער, דאס איז נאך פאר ריטייערמענט. אקעי, און וואס איז ער א גאנץ טאג ביזי? אוי עס איז דא קאמפעטישן, אוי וויאזוי קען איך פרייזן פרייזן בעסער מיינע זאכן, אוי מיינע סופלייערס זענען מיר ארויף מיט פרייזן, וואס טו איך ווייטער? וכו' וכו'. סאו ער מאכט נישט די דאס געלט וואס יא וואס ער דארף האבן. ער מאכט נישט די געלט וואס איינער וואס איז א ביזנעס אונער א אנטרעפרענור וואס וואס איז א קריעטיוו מענטש מאכט.
יא.

און נו, חיים, וואס זאגסטו? סאו, די ענפער פאר דעם איז, אז כדי צו גיין צו די נעקסטע וועג, צו די נעקסטע לעוועל אוו סוקסעס, לאמיר עס אנרופן, דו ביסט דאך אנגעקומען צום דאך, האסט אריינגעקראכט די קאפ אין דאך, לאמיר זען וואס אונז קענען מיר טון צו צוברעכן דעם דאך, און אים ארויפשטופן אביסל ווייטער. לאמיר צוברעכן די סילינג אוו קאמפלעקסיטי. וואס ס'גייט געשען איז, אויב דו צוברעכסט די סילינג אוו קאמפלעקסיטי, איז דא נאך א דאך. האסטו יעצט פלאץ צו גיין צו די נעקסטע דאך. און ווי מ'זאגט נאך פון איינשטיין זאגט מען נאך די דעפינישן אוו אינסענעטי, וואס מיינט אינסענעטי אויף אידיש?
שגעון.
שגעון, יא. איז דואינג די סעים טינג אווער און אווער אגעין עקספעקטינג דיפרענט ריזאלטס. א מענטש טוט די זעלבע זאך נאכאמאל און נאכאמאל און ער ערווארט צו באקומען דיפרענט ריזאלטס. איז דאס איז זיכער אז אויב דו האסט א ביזנעס פאר די לעצטע זיבן אכט ניין צען יאר וואטעווער ס'איז און דו גייסט מארגן טון די זעלבע זאך וואס דו האסט געטון היינט און נעכטן, גייסטו לכאורה זיך טרעפן מיט די זעלבע ריזאלטס וואס דו האסט געזען נעכטן, קעי? איך בין פונקט האלט מיר יעצט אינמיטן די סדרות פון דברים און איך לערן אין דברים, זעט מען משה רבינו געזעגנט זיך פון כלל ישראל, און ער עמפאוערט יהושע אז יהושע זאל אריין טראגן די אידן קיין ארץ ישראל, קעי? סאו משה רבינו האט זיי ארויס גענומען פון פון מצרים און איז געווען זייער זייער פאסטעך אין מדבר און געווען מיט זיי די גאנצע צייט און נאכדעם האט יהושע אריין געטראגן די אידן אויף ארץ ישראל און אנגעהויבן מיט א נייע בלעטל אין די געשיכטע פון כלל ישראל, יא? סאו, מען קען זאגן די זעלבע זאך אין ביזנעס להבדיל, אז. יעדע זאך וואס שטייט אין די תורה איז א לימוד לדורות. יא, איז די זעלבע זאך, דו האסט געהאט טאקע א געוויסע סוקסעס וואו דו ביסט אנגעקומען, האסט דאך געפרואווט אז דו האסט עפעס וואס ס'קען מאכן געלט, וואס ס'קען דיך ברענגען פרנסה, אבער כדי צו קענען גיין צו די נעקסטע לעוועל, צו דורכברעכן די סילינג און אנצוקומען צו די נעקסטע זאך, מוזטו טשעינדזשן סטרעטעזשי, אויב דו גייסט נישט טשעינדזשן סטרעטעזשי, איי פראמיס יו אז דו גייסט דיך טרעפן מיט די זעלבע עקזעקט ריזאלטס, מיט איין זאך, מער אויסגענוצט ווי פארדעם, ביז ס'גייט קומען א פוינט ווי דו וועסט פילן אז דו ביסט אויסגעברענט, און דו וועסט זאגן, וויי אין די ווארלד בין איך אריינגעגאנגען אין די ביזנעס טו בעגין וויט, און איך וויל נישט זאגן וואס די קאנסעקווענסעס קענען זיין. אבער וואס מיינט טוישן סטרעטעזשי? האסט זייער קלאר מסביר געווען וואס די פראבלעם איז דא, לכאורה, איך מיין יענער האט נישט גענוג מסביר געווען פון ווי ער קומט און אבער האסט אראפגעלייגט א סינעריא, אויב ס'איז נישט נוגע פאר דעם שואל איז עס נוגע פאר אסאך אנדערע, אז א מענטש האט א האבי אדער א פעשען אדער א ארט וואס ער קען זייער גוט, ער וויל מאכן געלט דערפון, און בטעות גליטשט ער זיך אריין אין פירן א ביזנעס וואס געט זיך אפ מיט זיין האבי מיט זיין פעשען, און יא, די גאנצע סינעריע ווי דו האסט אראפגעלייגט. איך פארשטיי די פראבלעם. וואס איז די סעלושען?
אקעי, לאמיר קודם צוריק גיין א מינוט. דו לייגסט עס אראפ כאילו יעצט איז ער אין די זעלבע סיטועשאן וואס ער איז געווען דעמאלטס. ער האט געהאט א האבי און ער האט געהאט אזוי אנגעפאנגען און יעצט ווי ער זעט זיך אז ער פירט א ביזנעס. סאו, איך וויל עס מאכן זייער קלאר אז האבן א האבי, האבן א האבן א פעשאן פון טון עפעס, אויב גייסטו עס פלעין דאס טון, גייסטו קענען אנקומען צו א געוויסע לעוועל פון סוקסעס. די מעגע סוקסעס על פי רוב גייט נישט קומען נאר פון דיין האבי. אויסער אויב דיין האבי איז צו פירן א ביזנעס. דו דארפסט פארשטיין, און דו האסט עס פארשטאנען פארדעם, ווייל דו ביסט דאך אריין אין ביזנעס אליין, האסט פארשטאנען אז כדי דו זאלסט עכט קענען מצליח זיין מוזטו גיין און עפענען אליין א ביזנעס, האסט נאר אויסגעמישט, האסט געמאכט איין גרויסע טשולענט פון דיין האבי מיט דיין ביזנעס, אקעי, סאו בלייב מיט דיין האבי און איך לאז דיך עס טון, אז דו ווילסט דו ווילסט האבן די פארט אין דיין ביזנעס, טו עס געזונטערהייט, אבער פארשטיי אז כדי צו ראנען א ביזנעס עפישענטלי איז די די די עיקר זאך וואס ס'גייט דיך טראגן ווי דו ווילסט אנקומען איז גוטע מענעדזשעריעל סקילס, און לידערשיפ סקילס, וויסן וויאזוי צו מענעדזשן מענטשן, וויאזוי צו האבן א גוטע טיעם אין פלאץ, וויאזוי צו מאכן א ביזנעס זאל זיין געסטראקטשערט אויף א וועג ס'זאל נישט זיין קיין כאאס, נישט יעדן טאג וואס מען קומט אריין דארט דארף מען אויסלעשן פייערס, צו זיין פראאקטיוו, האבן גוטע סיסטעמס אין פלאץ, גוטע גוטע פראסידזשערס צו וויסן וויאזוי מען טוט געוויסע זאכן, אויב דו האסט א האבי פון קאכן און באקן, נאו פראבלעם, דו קענסט האבן די פאזישן, און אויב דו האסט נישט קיין האבי אדער דו האסט נישט קיין טעלענט פון מענעדזשעריעל סקילס, פון מענעדזשן מענטשן און פון לייגן זאכן אין פלאץ, ביסטו געפארסט צו הייערן מענטשן זאלן דאס טון. און ווילאנג דו כאפסט דאס נישט און דו מאכסט איין גרויסע טשולענט ביי דיר אין קאפ פון די גאנצע סטראקטשער, גייסטו סאפערן, דו גייסט ליידן, און דו גייסט מאוסט פראבעבלי נישט אנקומען צו די לעוועל אוו סוקסעס ווי דו ווילסט אנקומען. סאו, זאל איך יעצט הייערן נאך א מענטש? כ'מיין, ער איז דאך אזוי אויך שוין, ווי מ'זאגט, דערשטיקט און ביי די שוועל פון א נערוון צוזאמבראך מיט די יעצטיגע סטעף, זאל ער יעצט הייערן נאך א מענטש? וואס יענער זאל פירן? יענער זאל ווערן די מענעדזשער? כ'בין נישט קלאר.
איין אפשען קען זיין ער זאל הייערן נאך א מענטש, אבער אויב אויב גייט עס צולייגן צו די נערוון צוזאמבראך חס ושלום, אונז וויל מיר נישט האבן מענטשן נאך נאך א מענטש. נישט פאלגן זיינע נערוון. אונז זעמיר נישט דא צו מאכן איינעם א נערוון צוזאמבראך. אבער ס'איז דא, קענסט טרעפן גענוג גוטע מענטשן וואס זיי האבן יא די סקיל פון דיך העלפן לייגן א גוטע טיעם אין פלאץ. סאו העלפ מיר. קען איינער פון אינדרויסן? קענסט האבן איינער פון אינדרויסן זאל דיך העלפן אינעווייניג אין דיין ביזנעס, ער איז נישט אזוי עמאושענעל אויף דיין ביזנעס, ער איז נישט אזוי אין די זופ און די פלייש און די צושפייז און די מעין דיש וואטעווער, סאו ער קען פון אינדרויסן וואס ער האט א פעשן און א סקיל, פון נעמען א ביזנעס אונער וואס איז אנגעקומען לאמיר זאגן צו די סילינג אוו קאמפלעקסיטי, ס'אנגעקומען צו די דאך, און אים געבן די הדרכה און די גיידענס וויאזוי צו צוברעכן דעם דאך, און אים טראגן צו די נעקסטע שטאק אז ער זאל קענען זיך אויסברענטשן צו די נעקסט לעוועל אוו סוקסעס און אין די זעלבע צייט קענען האבן א רואיגע נארמאלע לעבן זיך קענען פריען די לעבן דאס יא. קיצור, נעם אן דיין ביזנעס וואו האסט דיך געטראפן פאר וואן ריזען אדער די אדער אז דו ביסט די קנעכט פאר די ביזנעס און צוריק דרייען אז די ביזנעס זאל ווערן דיין קנעכט און די ביזנעס זאל דיך אנהייבן צו סערוויסן און ס'זאל זיין גוט פאר אלע מענטשן וואס זענען אינוואלווד דארט.
און זיך אויסלערנען שווימען אין דער גרויסער טאפ מיט די געשמאקע זופ וואס ער קען טאקע אזוי גוט קאכן, און די ביזנעס זאל שטימען, די טאפ זופ זאל גוט זיין, און יעדעמ'ס נערוון זאל בלייבן אין פלאץ, און. ער זאל אויך מאכן געלט, לכאורה, איך האף אזוי. ער זאל אויך מאכן געלט, ווייל ווען נישט באלאנגט ער נישט אויף די שמועס פון גוט געלט.
וויפיל נאך א איד העט האבן אי"ה גוט געלט, און נאך אסאך אידן האפענטליך העלן האבן גוט געלט, איז שאלות צו חיים קען מען שיקן אויף טעקסט, עיט פאר פייוו, פאר וואן עיט, פייוו זירא טרי סעווען אדער אויף אימעיל ask מלשון עסק עט חיים עקסטין דאט קאם CHAIMEKSTEIN דאט קאם א גרויסן שכוח חיים!
מיי פלעזשער ר' פנחס, הצלחה רבה.